ער איז ניט געקומען פון דער ישיבה, ער האט ניט געדארפט פירן קיין קאמף מיט זיינע עלטערן און אנטלויפן פון דער היים, און ער האט אויך ניט געדארפט זיך אליין בילדן. זיין פאטער דער משכיל איז געגאנגען קעגן דעם שטראם און געשיקט זיין ערשט געבוירענעם זוהן אברהמ'ן אין א קרוינשול, וואס איז ביי דעם רוב אידן דאמאלס געווען ממש ווי א פאדערשטוב צום שמד. דער פאטער האט אבער אויך געלערנט מיט אים אליין יידישע לימודים און געדונגען צו אים לערער ער זאל מיט אים לערנען העברעאיש און תנך. אז אברהם האט גענדיגט די קרוינשול האט אים דער פאטער אויסגעלערנט זיין אייגענע מלאכה זייגערמאכעריי און אים אפגעשיקט צו דער זשיטאמירער ראבינער שול, די זשיטאמירער ראבינער שול האט דאמאלס געהאט צווישן אירע לערערס אזעלכע בארימטע שריפטשטעלערס ר' חיים זעליג סלאנימסקי, דעם שפעטערדיגן רעדאקטאר פון הצפירה, אברהם בער גאטלאבער, אליעזר צבי צווייפל און חיים צבי לערנער. אין זשיטאמיר האט גאלדפאדן אנגעהויבן שרייבן לידער, און איז שנעל באקאנט געווארן ווי א העברעאישער און יידישער פאעט. ווי גאלדפאדן שרייבט אליין אין זיין אויטאביאגראפיע,

דאָרט האָט שױן פֿאַר אים אַ תּלמיד מיטן נאָמען װאָלף קאַמראַש געהאַט אָנגעשריבן און געװאָלט אױפֿפֿירן מיט די תּלמידים פֿון דער שול אַ פּיעסע מיטן נאָמען קהל אין שטעטל, װאָס האָט ניט נושא חן געװען באַם צאַרישן צענזאָר און ער האָט זי ניט געלאָזט אױפֿפֿירן. מער מזל האָט שױן געהאַט דאָקטער שלמה עטינגערס פּיעסע סערקעלע, װאָס די פֿרױ סלאָנימסקי האָט מיט זיך געבראַכט קײן זשיטאָמיר און געקראָגן באַם צענזאָר די דערלױבניש עס אױפֿצופֿירן מיט די תּלמידים, צווישן די סטודענטישע אקטיארן איז אויך געווען גאלדפאדן וואס האט זיך שטארק אויסגעצייכנט אין זיין ראלע. אז גאלדפאדן האט פארענדיגט די שול, איז ער געווארן א לערער אין א רוסיש-אידישער קרוינשול אין סימפעראפאל, און שפעטער אין אדעסע. ער האט זיך אבער לאנג נישט געהאלטן אויף די לערער שטעליס. אים האט געטריבן צו טון עפעס וויכטיגס, ער האט פארלאזט רוסלאנד, אוועק קיין גאליציע, און אין אַכצן הונדערט פֿינף און זיבעציק האט ער צוזאמען מיט יצחק יואל ליניצקין, דעם שפעטער באקאנטן מחבר פון פוילישן יונגל, אנגעהויבן ארויסגעבן א אידיש בלאט, ישׂראליק, וואס האט קוים אויסגעהאלטן עטליכע חדשים, גאלדפאדן איז געבליבן ווי א בענק אויפן וואסער.

פורים שפילן האט מען אויפגעפירט אין גרויסע שטעט און אפילו אין קליינע שטעטלעך. גאלדפאדן אליין האט שוין אין יאס געטראפן א צאל אידישע פארוויילערס, מ'האט דאמאלס געדארפט וועמען האבן וואס זאל די רויע טאלאנטן ווי למשל מארשלעקן, משוררים, זינגער, וויצן-טרייבער און סתם קונצן-מאכערס ארויספירן פון די שענקן, גארקיכן, און געבן זיי א שטיקל סטאטוס. דער עולם וואס האט געגארט נאך אידישע פארוויילונג האט אויך געדארפט דערצויגן ווערן, דער מענטש דאס צו טאן איז געווען אברהם גאלדפאדן. אין די עטליכע יאר וואס ער איז געווען אין רומעניע האט ער אנגעשריבן פערצן פיעסן, צווישן זיי אזעלכע באקאנטע שלאגערס פונעם גאלדפאדן רעפערטואר ווי רעקרוטן, די כישוף-מאכערין, בריינדעלע קאזאק, ני-בע-ני-מע-ני-קוקוריקו, די קאפריזנע טאכטער אדער קבצנזאן עט הונגערמאן. ער האט אנגעהויבן מיט קליינע וואדעווילן ווי ער שרייבט ווייל די זאגענאנטע אקטיארן זענען נאך אויך ניט געווען אנטוויקלט. מיר מעגן צוגעבן אז זיין עולם דאס פובליקום איז אויך נישט געווען אנטוויקלט. דער פראגרעס איז אבער געווען זייער א שנעלע. די פאלקסטימליכע פיעסן א לייכטן אידיש, אפט אויף ביבלישע אידישע טעמעס, באווירצט מיט לידער וואס האבן געהאט א אידישן חן און האבן אנגערירט טאג טעגליכע טעמאטיק האבן שטארק אויסגענומען און גאלדפאדנס רום איז שנעל אריבער די גרעניץ אין רומעניע. עס האבן זיך באלד געפונען נאכמאכערס סיי אין רומעניע סיי אין רוסלאנד. די נאכמאכערס האבן אבער נישט געהאט גאלדפאדנס טאלאנט. גאלדפאדן האט נאך דעם טערקיש-רוסישער מלחמה פון אַכצן אַכט און זיבעציק פארלאזט רומעניע און איז אַװעק צוריק קײן רוסלאַנד מיט אַ גרױסן רעפּערטואַר פּיעסן, מיט אַן אױסגעשולטע טרופּע, מיט דערװאָרבענע קענטניש אין טעאַטער, מיט אַ גרױסער רעפּוטאַציע, װאָס האָט אים, װאָס איז אים פֿאָרױסגעגאַנגען און געשאַפֿן פֿאַר אים אַן ענטוזיאַסטיש פּובליקום. דאָס האָט אָבער לאַנג נישט אָנגעהאַלטן, װײַל די צאַרישע רעגירונג האָט זיך שנעל אַרומגעזען, אַז ס'איז נישט גענוג צו צענזורירן די פּיעסן צו זײַן זיכער מיט זײער כּשרן אינהאַלט, דער ענטוזיאַזם

אפילו אונטער דער מאסקע האט דאס גאלדפאדן טעאטער געהאט אן אויסערגעווענליכן דערפאלג אין ווארשע אין די יארן אַכצן זעקס און אַכציק און זיבן און אַכציק, אז גאלדפאדן האט געזען אז די כלומרשט דייטשע מאסקע קען שוין אויך מער נישט נארן די צארישע צענזארס און די פאליציי, איז ער פלוצים אין מאי אַכצן זיבן און אַכציק אוועקגעפארן קיין אמעריקע. אין אמעריקע האט גאלדפאדן ארויסגערופן צו זיך אנטאגאניזם פון די פרימיטיווע אידישע פיעסן מאכערס און פון די אמאטארישע אקטיארן וואס גאלדפאדן האט געקוקט אויף זיי פון אויבן אראפ און זיי אפט באפוילן זיך אונטערצואווארפן זיין אפוטרופסות. ער האט שנעל אויסגעפונען אז די פארשידענע אידישע טעאטער אייגנטומערס, אקטיארן און שונדיסטישע דראמאטורגן זענען געווען פאראייניגט קעגן אים, האבן אים איזאלירט פון אידישן טעאטער. אין אַכצן נײַן און אַכציק האט גאלדפאדן פארלאזט אמעריקע, אן אנטוישטער, ארומגעוואנדערט איבער אייראפע און זיך באזעצט אין פאריז. פון פאריז האט ער דעם זעלביגן יאר געשריבן שלום עליכמען, אז ער האט בדעה צו עפענען אין פאריז א אידיש טיאטער, און ווי ער שרייבט אפשר בלייבן אויף תמיד א פאריזער. די גאלדפאדן פיעסן האבן זיך דערווייל דערווארבן גרויס אנזען אין דער אידישער וועלט, אלס מער און מער האבן אפילו די ניו יארקער אידישע טיאטערס גענומען אויפפירן גאלדפאדנס פיעסן מיט גרויס בייפאל. אז גאלדפאדן איז אין נײַנצן הונדערט דרײַ געקומען קיין אמעריקע צום צווייטן מאל, איז ער שוין אלט געוועזן דרײַ און זעכציק יאר, און האט שוין געליטן פון א צאל מיחושן און ניט געקאנט זיין אקטיוו. ער איז געווען שטארק דערשלאגן דערפון וואס די טעאטערן דא האבן אים געהאלטן פון דערווייטנס. סיי די אקטיארן סיי די טעאטער אייגנטימערס האבן אים אפגעגעבן כבוד און אפט געשפילט זיינע פיעסן אבער מורא געהאט פאר זיין בארימטקייט ער זאל זיי נישט דאמינירן. גאלדפאדן האט זיך אין די לעצטע פֿינף יאר פון זיין לעבן אפגעגעבן אסאך מיט ציוניסטישע טעטיקייט, דא געשריבן אין דער פרעסע, אפילו אנגעשריבן א העברעישן איינאקטער דוד במלחמה, און אים אויפגעפירט אין א ציוניסטישן קלוב, זיך געקליבן שרייבן אויספירליך זיינע זכרונות, פון דאס ניי באארבעטן, ארויסגעבן זיינע ווערק. דאס איז אים אבער נישט באשערט געווען, אויפן אַכט און זעכציקסטן יאר פון זיין לעבן איז ער נפטר געווארן. די ריזיגע לוויה אין ניו יארק פון ארום הונדערט טויזנט מלווים האבן באוויזן ווי באליבט דער נאמען גאלדפאדן איז שוין דאמאלס געווען ביי די היגע אידישע עמיגראנטן מאסן. די ענגלישע צייטונגען האבן געשריבן נאך די לוויה, ס'איז ניטא דער ענגלישער שרייבער וואס זיין טויט וואלט ארויסגערופן דעם טרויער וואס די אידישע עמיגראנטן דא האבן ארויסגעוויזן נאכ'ן טויט פון זייער באליבטן דראמאטורג. כאָטש גאָלדפֿאַדן איז לאַנג נישט געזעסן אויף קיין אָרט און אַרומגעוואַנדערט פֿון רוסלאַנד קיין רומעניע, פֿון רומעניע ווידער קיין רוסלאַנד, פּוילן, עסטרײַך, פֿראַנקרײַך, ענגלאַנד און אַמעריקע, האָט ער אָבער באַוויזן אויפֿצוהיטן אַ גרויסן און ווערטפֿולן אַרכיוו. ער איז געווען אַ מסודרדיקער מענטש, און אַלץ, וואָס ער האָט געהאַט אַ שײַכות צו זײַן קאַריערע צום טעאַטער, האָט ער שטאַרק אָפּגעהיטן.

פרוי גאלדפאדנס טויט אריבער צו עטליכע אידישע אקטיארן וואס האבן די גאלדפאדנס מקרב געווען. דער גרעסטער טייל האט זיך געפונען ביי די טאמאשעווסקיס. דאקטער יעקב שאצקין איז געלונגען אפצוראטעווען א באדייטנדיגן טייל פון דעם ארכיוו פארן אידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט. כאטש די אפגעראטעוועטע טייל איז זיכער ניט אלץ וואס גאלדפאדן האט איבערגעלאזט, איז עס אבער א גאר וויכטיגע זאמלונג.

אברהם גאלדפאדן איז געווען א יחיד במינו, א אידיש און העברעאישער פאעט, א דראמאטורג, אן אקטיאר, טעאטער רעזשיסאר און אפילו א קאמפאזיטאר, כאטש ער האט ניט געקאנט ליינען קיין נאטן. ער האט ארויסגעפירט די בדחנים, מארשעליקן און זינגער פון שענקן אויף דער ברייטן שליאך פון אייראפעאישן טעאטער. ער האט אריינגעפירט פאלקסטימלעכקייט אין אידישן טעאטער און אנשטאט ווילדן באלאגאן פון אומפעאיגע נאכמאכערס און און פאריידישט מוזיק וואס ער האט צוגעאייגנט פון די בארימטסטע קאמפאזיטארן. זיינע פיעסן זענען געווען צוגעפאסט צו די נויטן פון די אידישע פאלקס-מאסע. ער האט זיינע פיעסן אויפגעפירט מיט דרך ארץ פאר דער אידישער טראדיציע, און מיט אזויפיל פיעטעט, אז יארן שפעטער האט מען אים נאכגעפאלגט אין די טעאטערן פון אדעס,